א גוטן ערב ראש השנה תשע"ד, און אויכעט א גוטן ערב שבת קודש, שבת שובה, שבת האזיני, דער אייבישטער זאגט אונז שובה ישראל, לאמיר תשובה טון, קודם האב איך געוואלט זאגן אז כ'האב ברוך השם א גרויסע הנאה, כ'האב באקומען צוויי פערסאנעל. ידיעות, איינס איז אז ס'איז געווען דעם ערב שבת פרשת נצבים וילך איז געווען אין מאנסי א בחור פון ניינצן יאר און ער האט אנגעהויבן צו פאטשקען מיט א בחור פון צוועלף יאר, זיי האבן אנגעהויבן צו טאטשן אין די מקווה, דער בחור. האט זיך נישט געפאולט, ער הערט אויס מיין האטליין, יא זיין טאטע לאזט זיי אויסהערן פארקערט ער זאגט זיי הערטס אויס, ער זאגט נחום ראזענבערג'ס האטליין איז אזוי וויכטיג ווי יעדע מוסר ספר צו יעדע צייט, און ער האט אים אזוי ווי ער האט אים נאר אנגעהויבן צו טאטשן האט ער אנגעהויבן צו שרייען דו חזיר דו מנוול קולות קולות יחדלון. די גאנצע מקווה איז זיך צוזאם געלאפן, פארשטייסט דאס איז שוין א רעמעדי, אונז ווייסט מען א מעשה אין די גמרא, אז ס'איז געווען דארט עפעס א תנא, ער האט געהייסן הרב עמרם, און ער פלעגט ארום גיין פעדלען פרויענישע זאכן, און עפעס א פרוי האט אים אנגעהויבן צוצורעדן צו זנות, האט ער אנגעהויבן צו שרייען, נורא בי עמרם, נורא בי עמרם, ס'ברענט א פייער און. די גאנצע שטאט איז זיך צוזאם געלאפן, די צוואה פון רבי לעזער הגדול זאל אלץ ליגן פאר אונזער אויג, ווען זיי גייען אריין די תלמידים זיי זאגן רבי לערן אונז אורחות חיים, האט ער זיי געזאגט, שיהיה מורא שמים כמורא בשר ודם, זאלטס אזוי מורא האבן פארן אייבערשטן ווי ס'האטס מורא פאר א מענטש, כסבור האבן זיי געטראכט שנטרפה דעתו, זיי האבן געזאגט רבי דו ביסט אינגאנצן אין דער ארדענונג יעצט, דו ביסט שוין אויף דער עלטער און פילסט שוין נישט גוט, זאגט ער. און פרעגן זיי אים רעבע עד כמה? אזוי ווייט? זאגט ער הלוואי הלוואי ווען דאס זאל זיין זענען מיר דאך אין דער ארדענונג. סאו אז מען שרייט נורא בי עמרם קומט זיך צוזאם די גאס זינדיגט מען נישט, דאס זעלבע אויך אז זיך צוזאם קומען די גאנצע מקווה האט שוין קיינער נישט איז ער שוין אנטלאפן. שפעטער איז דער טאטע אהיימגעגאנגען צו דעם בחור דער. צוועלף יעריגע בחור'ס טאטע איז אהיים צו דעם ניינצן יעריגן בחור'ן, ער האט זיך גענומען מאכן אויף אים קולות, ער האט אים געזאגט נאך איין מאל אז מען טרעפט דיך אין א מקווה זאלסטו וויסן, אין עני מקווה אין מאנסי גיי איך דיך איינזעצן, ווייל מיין זון איז א וויקטעם. בקיצור, דער סוף איז געווארן אז דער בחור האט אנגעהויבן צו שרייען איך בין קראנק, איך גיי פאר העלפ! זאגט ער אים אז דו ביסט קראנק זאלסטו אויסהערן נחום ראזענבערג'ס האטליין, נחום ראזענבערג זאגט אז א בחור וואס איז קראנק האט נישט וואס צו זוכן אין קיין מקווה ווייל דארט ווערט ער עראוזד אנגעהיצט, די גאנצע מקווה בעיסיקלי איז היינט א געי בעד, ס'רייצט אן די מענטש דעטס אלל איט איז, כ'מיין בפרט נאך וויאזוי נישט צניעות'דיג מענער גייען אין מקווה, פוי! א גרויל! איז על כל פנים האט ער אים צוגעזאגט ער וועט מער קיינמאל נישט גיין. און דער טאטע גייט אבאכט געבן אויף דעם. בקיצור, ס'איז א מורא'דיגע גוטע בשורה, איך זאג ענק באמת, איך זאג נאכאמאל, מי יתן והא יביא, א יונגל פון צוויי יאר אלט זאל אנהייבן אויסצוהערן נאך רבי ראזענבערג, ער זאל אלעס וויסן, די זאכן וואס ער פארשטייט נישט ארט אים במילא נישט, ס'וועט אים נישט מאכן קאליע, ווייל איך געדענק מ'האט געלערנט אין חדר אויך אשה א פרוי כי תזריע אז זי וועט שוואנגער ווערן וילדה זי וועט געבוירן זכר א זכר, מ'האט עס נישט אויסגעלאזט. מ'האט נישט אויסגעלאזט יעדע רש"י וואס רש"י האט געזאגט זאכן וואס מ'האט געוויינט עפעס אז דער בחור וועט פארשטיין, אונז האט מען געלערנט מסכת כתובות, מ'האט געלערנט אז ער האט געטראפן זיין פרוי מיט א פתח פתוח, פתח פתוח מיינט אז זי האט פארלוירן די היינז, זי איז שוין נישט געווען קיין בתולה, אבער אונז האבן עס דעמאלטס נישט אזוי פארשטאנען, אונז האבן פארשטאנען פתח פתוח, מ'האט געטראפן אן אפענע טיר און מ'האט געזען ווי יענער גייט ארויס. מען האט געקענט די סוגיא פון פתח פתוח, מען האט געקענט דעם שב שמעתתא מיט אלע חידושים, מען האט קיינמאל נישט געמוזט וויסען וואס דאס איז פונקטליך, רבי חיים בריסקער, ס'איז געקומען א פרוי פרעגן א שאלה אויף א שטיקל פלייש, האט ער אויסגערעכנט אלע שיטות, האט ער געזאגט אזוי, אויב דאס פלייש איז דער קורקבן איז דער ש"ך און דער טורי זהב איז בכך מחולק, אויב עס איז דער זפק איז א מחלוקת דער טורי זהב מיטן חיי אדם, ער האט אויסגערעכנט אלע שיטות. למעשה האט ער נישט געוואוסט וואס די שטיקל פלייש איז, דאס איז ענקער פראבלעם, עטס זענטס סעקס פריקס חזירים, און עטס מיינטס אז מען רעדט עפעס א ווארט א פרוי, וואו! די אלע די משמרת הצניעות די אלע, דאס איז סעקס מעניאקס, אלע זענען פארכאפט אין זנות, ממילא ווען מען האט גערעדט עפעס א מעשה א מיידל א פרוי, איך האב געזאגט אז די אינגעלייט פארן אין קאנטרי און די פרויען זיצן דא, די פרויען זינ זינדיגן אין די קאנטרי מיט. א מענטש וואס ער קומט אזוי וויזיטן די קאלעני, און די מענער זינדיגן דא אין אלע שווים קלאבס, דער וואז נאטינג ראנג וויט דעט, היינט ברוך השם אונז האמיר געהאט א פרייוועט משגיח אינעם שווים קלאב א גוי, הי דידנט פיינד עני ארטאדאקס פיפל, קען זיין ס'איז געקומען אזאלעכע יואלישלעך וואס האבן זיך שוין אפגעגאלט די בארד און די פאות, אבער איינער וואס זעהט אויס חסידיש איז בכלל נישט דארט געווען, סא דער איז נאטינג ריעלי ראנג מיט די גאנצע זאך. עטס זעטס ווי מען מאכט א ברית אין א בית מדרש, עטס זעטס די אלע זאכן, דאונט דאונט קיד יור סעלווס, ס'איז נישט קיין סעקס פיטשער, ס'איז א קליין קינד. עניוועי, עטס האטס געוואלט איינרעדן דעם עולם, פאר וואס, ווייל עטס האטס געוואלט ווייטער אנהאלטן מיט ענקער זנות, דעטס אלל. עטס האטס געוואלט איינרעדן דעם עולם אז דאס גייט קאליע מאכן די גאנצע יוגנט, ס'האט זיי גארנישט קאליע געמאכט, ס'דא א צוועלף יעריג בחור'ל הערט מיך אויס, און ער האט געקענט שוין דעם ניגון אויכעט, חזר דו מנוול דו שייגעץ, איך טונק דיך ריין מיט די בארד, יענער האט נעבעך נישט קיין בארד אבער האט לאנג אראפגעלאזטע פייעס, דער'ס נאטינג ראנג וויט דיס, ס'איז געקומען דא ווילימסבורג איך האב אמאל פעסט געשטעלט אז די גרעסטע די גרעסטע סעודת הודאה וואס אונז דארפען מאכען אויפען רעבין ווען ער איז אוועק אז ער איז געשטארבען נארמאל. ווייל דא איז זיך צוזאמגעקומען אן אזיאטישע פערד, איינער האט מיר געזאגט א איד, איך האב איבערגעלאזט א דארף מיט ממזרים, ער האט אפילו נישט געוואוסט אז ס'איז נישט קיין ממזרים מיט א גויטע, איינער איז געווען א פערדס-טרייבער, איינער איז געווען א א פראפעשענעל היט מען, האט צוזאמגעלאפן דא, און דער רבי האט יעדן איינעם געהייסן אנטון א שטריימל. ממילא איז יעדער געווארן גלייך, דו האסט גענומען דעם חוטב עציך און דעם שואב מימיך און אלעס איז געווען גלייך, ס'שטייט מה בין תלמידי בלעם הרשע לתלמידי של אברהם אבינו. פרעגט קלויזענבורגער רב א קשיא, מה בין אברהם אבינו לבלעם הרשע, וואס הייסט תלמידי בלעם הרשע, זאגט ער נה נה נה נה נה. אברהם אבינו האט געגאנגען מיט ווייסע קליידער, מיט ווייסע זאקן, אויסגעזען ווי א חסידישער איד, און בלעם איז פונקט אזוי געגאנגען אנגעטון, די זעלבע, ווען דו קוקסט אן ביידע ווייסטו נישט ווער ס'איז בלעם און ווער ס'איז אברהם אבינו, ביי די תלמידים דארטן האט מען שוין דערקענט, בלעם הרשע'ס תלמידים זענען געווען פאפערס און זענען געווען דרעדליגערס, און אברהם אבינו. איז וועגן דעם קוקט מען מה בין תלמידי פון אברהם אבינו און פון בלעם הרשע. דאס זעלבע אויך איז געקומען דא א צוזאמלויפעניש פון אזאלכע לאו-לייווס, אזאלכע נידריגע אנבעליוועבל ספישיס, אז זיי האבן דעם רבי'ן נישט דערהארגעט, איז עס אויך איינע פון די גרעסטע ניסים, וועגן דעם ווען עס איז דעם רבינ'ס יארצייט דארף מען מאכן א סעודת הודאה ווייל מען האט אים נישט דערהארגעט. ער האט געהאט צו טון מיט אזאלעכע לאו-לייווס, פעיק, פאוני, פראדס, גנבים, גזלנים, פארברעכערס, אינדערהיים וואלט מען זיי נישט געלאזט עולה זיין צו א ספר תורה, דא זענען זיי געווארן די שענסטע אידן, סאו דאס איז דאך א מורא'דיגע זאך אז, און זיי גייען אונז איינרעדן וואס חינוך איז, חברה האבן קיינמאל קיין גמרא נישט געלערנט, ווייסן נישט וואס פסיק רישא הייסט, קענען נישט א גאנצע סוגיא. די ערשטע זיבן אכט בלאט אין מסכת כתובות וואס דאס צעפלאמט אויף די מענטש, פון תורה איז קיינער נאך נישט געווארן א שייגעץ, שייגעץ איז מען געווארן פון מ'האט'ס מאלעסטעד אבער נישט פון תורה, עניוועי ווי קען דאס זיין מלמדים מאלעסטערס ווי קען דאס זיין אפילו, דא איז געווען די סקאם אוו די ערט איז זיך צוזאם געקומען אין איין שטאט, איבעראל, נישט נאר אין וויליאמסבורג, אין בארא פארק, איבעראל. נאכדעם וואס מ'האט אויסגעהרגעט אלע אידן וואס איז געבליבן האבן זיך צוזאמגענומען און יעדער האט זיך דא געמוזט אנטוהן גלייך די זעלבע, האסטו נישט דערקענט א חילוק צווישן דעם קוטשער יונג און צווישן פערדס-טרייבער און צווישן אן ערליכע איד א תלמיד חכם? זיי האבן אלע אויסגעזעהן די זעלבע. עניוועי. איז דאס איז איין וויכטיגע זאך פארוואס כ'האב ענק געוואלט זאגן כ'האב באקומען פערסאנעל אינפארמעישאן, ס'איז ממש איז א ישועה אין די גאס. און נישט ווייל דאס קינד איז געווארן יעצט א וויקטעם און ווער ווייסט וויפיל יענער האט נאך מטמא געווען, און איך טריי צו ארבעטן מיטן טאטן עס זאל יא קומען פאראויס, נאר ס'איז דאך די זעלבע אלט אזיאטישע פערד זאלן מורא האבן פאר שידוכים. עניוועי, די צווייטע זאך וויל איך ענק זאגן נאך א זאך, עס איז זייער וויכטיג מען זאל רעדן פון דעם, עס איז דא א איד וואס האט מיר יעצט פארציילט, ער איז גראדע נישט אין וויליאמסבורג ער איז אביסל אוט אוו טאון, זאגט ער מיר וויאזוי. און מ'האט געוואלט צוקומען צו זיין זון, זאגט ער, ער הערט מיך אויס, ער ווייסט וואט איים אלל אבאוט, ענד הי טיטשעס היז טשילדרען. קיצור זיין זון איז אלט פֿופֿצן יאר, ער גייט אין מקווה, אזא שטילע מקווה, ס'איז נישט וויליאמסבורג, ס'איז אוט אוו טאון אביסל, און ער גייט צו צו דעם בחור און נעמט זיך אים באכאפן און טאטשט אים און שלעפט אים די ערווה. שרייט יענער, העי וואט איז דיס? זאגט ער, לאמיך דיר עפעס זאגן, איך קוק אן אויף דיין ברית מילה, דו ביזט נישט כשר גע'מל'עט, ס'איז דא עפעס ציצין המעכבין, ער הייבט אן צו פארקויפן ווייסט אז אין בוידעם איז דא א יריד ווייל ציצין המעכבין קען מען יעצט נישט זעהן ווער ס'פארשטייט צו דעם זאגט ער איך בין א פראפעשענעל מוהל אין יענע און יענע שטאט אויך נישט אין די שטאט ער איז נאר געקומען דא אין מקווה ווייל ער איז שוין געקומען דא אויף ראש השנה זאגט ער איך בין דארט און דארט א מוהל און איך וויל דיר זאגן ביסט נישט כשר געמל'עט און איך וויל דיר טרייען איי וואנט טו העלפ יו דער בחור איז דאך געווען א תמימות'דיגער אמת'ער בן תורה א ליטווישער בחור, ער הערט מיך אויס, ענד הי ניו וואט איי אלוועיס יוז די עקספרעשאן קאלד ס'איז א ריטשועל אזוי א רב א רבי וואס מ'קוקט אויף עם ארויף און ער האט אויף דיר א פאוער האט ער יענעם געזאגט אזוי איך וויל דיר עפעס זאגן קען זיין כ'בין נישט גוט געמאלעט איי אנדערסטענד דעט באט דערס טו טינגס פירסט אוו אלל דו טוסט נישט לייגן א האנט אויף מיין אות ברית קודש ווייל איך טו אויך נישט לייגן א האנט סאו ווען איך וועל האלטן ביים פאררעכטן די מילה, דעמאלטס וועסטו מיך קענען טאטשן. אדער דען דעט קענסטו עס נישט טון. און צווייטנס וויל איך מיין טאטע זאל מיטקומען מיט דיר צו דיר, אדער צו אן אנדער מוהל, ווער ס'האט עס מיר לכתחילה געמאכט, ער זאל מיך אויסטשעקן, ווייל קען זיין אז יענער האט אן אנדערן צוגאנג. סאו דערס טו טינגס היער, פירסט אוו אלל טאטשינג איז אסור, ענד סעקאנד אוו אלל דאס דארף געטון ווערן אין פראנט פון מיי פאדער, ענד מיי פאדער שוד ריעלי גאו טו די מוהל דעט דיד איט טו מי. בט אפילו פאר א דאקטער טאר מען זיך נישט אויסטון נאר אז ס'איז דא איינער פון די עלטערן דארט, דאס איז א מורא'דיגע חוצפה, ענד דיס איז האו דעי געט טו דיז בויס, און וועגן דעם וויל איך ענק אויסלערנען נאכאמאל, לעידיס ענד דזשענטלמען, יור טשילדרען העוו טו בי טאוט. אונז וועמער נאך שרייבן א בוק גרעסער ווי פֿיר ש"ס בענדער, עמער אונז נאך שרייבן די מיינדס אוו די פעדאפיילס, ווי סטיל דאונט איווען ווי דידענט טאטש דעם אפילו נישט א טראפ, דעי אר סאו סליק סאו פלינק, און דיס איז מוראדיג וויכטיג, יו העוו טו טיטש יור טשילדרען, רבנים, כ'האב זיך אויסגעלאכט פון די אלע רבנים. דר'ערדליגערס, זיי האבן געוואלט אז זיי זאלן פירן די שטאט, און די אלע זאכן וואס זיי ווילן נישט ס'זאל ארויסקומען זאל נישט ארויסקומען, זאלן קענען ווייטער אנהאלטן דעם זנות מיט די קינדער. איך האב גרויס מיטלייד, כ'האב אונטערגעבראכן מענדעלע חזר, כ'האב אונטערגעבראכן דעם גאלאנטער חזר, די חברה פלעגן זיך אינדזשאויען מיט אונזערע קינדער פאר נאו. פאר נאטינג, עט ליעסט יעצט האבן זיי א סיריעס פיער, דעי גאנא פעי ע פרייז פאר איט. כ'האב געוואלט אויך זאגן אז יעדער זאל וויסן אז סאיז מוראדיג וויכטיג אז מזאל גיין וועלן, די רעיס איז נעק און נעק, ווייל סדא מענטשן וואס וואלטן געוואלט אז טשארלס היינס זאל ווייטער זיין באלעבאס, ווייל דעמאלטס קען מען ווייטער כאפן קינדער, ער האט דאך יעדן ארויסגעלאזט, ער האט ברוך מרדכי'ן ארויסגעלאזט, ער האט געמאכט זיכער. אז סטיוו ליטווין, א דעטעקטיוו וואס איז שוין דרייסיג יאר א טריפל עי דעטעקטיוו, זאל נישט איבערגעבן געוויסע פאפירן. וועגן דעם האבן זיי דאס געמאכט אזוי געשווינד. ס'איז געגאנגען וואן טו טרי. כ'האב מיך אפילו געוואונדערט די לויער האט זיך נישט קעגנגעשטעלט די גאנצע צייט, ווייל זיי האבן געהאט אפ דעיר סליוו, אז זיי גייען פייטן ווייל עפעס מיט בערל אשכנזי א מעשה בוידעם. זיי זענען גענוג כיטרע. וויאזוי זאגט שלמה המלך, במקום המשפט אין מקום הרשע. זיי טוען דאס שוין צוואנציג יאר, זיי האבן געוואוסט פונקטליך ווען, וויאזוי, וויאזוי עס צו טון. ס'האט אים געקאסט אפאר מיליאן דאלאר, באט הו קעירס, דאס האט ער נישט געגעבן, דאס האט געגעבן לעיזער קעסטנבוים, און אלע ווינטשן מיר אים צום נייעם יאר ער זאל ווערן א יורד, ווייל ער נעמט די שקצים און לייגט זיי צוריק אין די גאס, ער זאל ווערן א מחוסר לחם, דער אייבערשטער זאל אים העלפן. א שייגעץ א רשע. די גאנצע געלט וואס ער האט איז אויך געגנב'עט, ס'נישט דא איין ערליכער דאלער דארט. איינמאל האט ער געגנב'עט פון עפעס דזשאנסן ענד דזשאנסן צי וועלכע איינע פון די מעדיקל קאמפאניס זיבן הונדערט טויזענט דאלער, און איינמאל האט ער געגנב'עט. ס'איז געווען דא אין די או די עי האט מען געגעבן פאר צוואנציג ביזנעס לייט פער צוויי מיליאן דאלער וואס מ'האט עס קיינמאל נישט צוריק געגעבן. דאס גאנצע געלט איז געגנב'עט עניוועי, ס'ליגט נישט דארט איין ערליכער דאלער אין דעם גאנצן געלט. און ער, דער אייבערשטער, זאל אים העלפן ער זאל ווערן א עני ואביון אויפן וויזשניצער נוסח, ועני ואביון מגוזלו. ס'איז געגנב'עט, ס'איז אונזער בלוט, ער האט ארויפגעצויגן די פרייזן פון די הייזער, ער און זיין טאטע אויכעט, ער קען אויך זאגן אבל אנחנו ואבותינו. עניוועי, יעצט לאמיר גיין ווייטער, ס'איז וויכטיג אז יעדער איינער זאל גיין שטימען זיין וואוט פאר טאמסאן און נישט פאר טשארלס היינס, טשארלס היינס האט אפגעפירט אונזער קאמיוניטי. אז ער וויל ווייטער מען זאל מאלעסטן קינדער און קיינער זאל נישט קענען קומען פארוורד, ער וועט מאכן אלעס, ער וועט מאכן א קול צדק, און דער קול צדק העט ער וויסן ווער ס'קאלט אפ און אויף וועמען ס'איז דא א קאמפלעין העט ער יענעם גראד אפקאלן לאזן וויסן דו זיי עוקר, דו פאר אוועק, דו טו אלעס. פארשטייסט? לעיזער קעסטנבוים האט פיינענצירט איינע פון די וויקטימס ער זאל פארן אויף ארץ ישראל האט אים געגעבן זיין לויער, א לויער וואס קאסט מיליאנען האט אים לעיזער געגעבן, פארוואס? האט גענומען נעבעך א קינד ער הייסט טורנהיים מען האט אים מאלעסטעד ברוך מרדכי האט אים אויסגעטון נאקעט אין א פארק ער האט דאס קינד קראנק געמאכט דאס קינד איז א מענטל פעישענט אין ענד אוט אין די האספיטעל צען פופצען יאר אזוי זיין טאטע האט נישט געזעהן פון אים קיין טראפ נחת ליידער ער איז געגאנגען לעזער האט מיטגעארבעט מיט זיין לויער ער זאל פארן אויף ארץ ישראל וואס ס'זאל נישט זיין קיין וויטנעסעס און כדומה ס'איז אזא דזשאוק לעזער. דו געדענק ווי דו עסט נאך אמאל וויינען וואס נחום ראזענבערג האט דיר געזאגט דו וועסט בלייבן א יורד גרעסער פון דיר זענען געווארן יורדים. ער איז געווען דער משה רייכמאן פון אמאל טראמפ איז אויך געווען אזוי ער איז אויך געווען אזוי ער איז געווארן א יורד איז ער געווארן ארייט ער דארף נישט בעטן אויף שבת. אבער דו ביסט נישט אזוי רייך ווי ער אויך נישט עניוועי, און אפילו נישט, דער אייבערשטער קען אזאלכע רייכערע פון דיר אויכעט אראפנעמען, און ווייסט אמאל ווען ער נעמט נישט צו דאס געלט פון די מענטשן נעמט ער צו דעם מענטש פונעם געלט אויכעט, האסט נאך נישט קיין קאנטרעקט ווי לאנג דו העסט אנציען. דו שייגעץ דו רשע, דו האסט אומגעברענגט א קאמיוניטי, דו מיט דיין טאטן, געגנבעט און געגזלט. ס'איז דא דא. כ'האב געפרעגט פאריגע וואך פארוואס איז נישט דא אין ווילימסבורג די אלע זאכן פאר קינדער, קאלט מיך אפ איינער פון פלעטבוש אז ס'איז יא דא, אין פלעטבוש איז עס דא, אין בארא פארק נישט און אין ווילימסבורג נישט, וועגן דעם האבן די רבנים נישט געוואלט אז אונז זאמיר האבן די אלע טעכנעלאגיע, ווייל זיי האבן געוויסט אז דעמאלטס וועט מען אלעס וויסן. דערציילט מיר איינער אז עס איז משה דוד אינאיינעם מיט דעם גראסערי סטאר, מענצער, די ארבעטן דאך מורא'דיג כיטריש, מען נעמט מיליאנער דאלער אין סחורות און מען לייגט עס אריין צו מענצער און מען פארקויפט עס, אמאל מאכט זיך ס'דא עפעס אן ארעמע משפחה, געט מען א קאוד נאמבער, שיקט מען עיט וואן וואן עיט, מען פאקט אן צוויי גרויסע פושקארטס און דאס שיקט מען עיט וואן וואן עיט, און דאס ווייסט מען אז דאס גייט פאר יענע יענע פרוי, און אויף דעם גנב'עט מען די גאנצע צייט און מען זאגט אז יעדער באקומט, און ס'איז דא אינגעלייט וואס זיי האבן נישט אויף ראש השנה צו מאכן, אויף יום כיפור און אויף סוכות. איין שטיק גניבה אנגעהויבן מיט די ODA אויסגעלאזט מיט משה דוד נידערמאן. און ס'ציהט זיך אזוי אריין ווייטער און ווייטער און ווייטער און ווייטער, און מענצער איז אינוואלווד, גאלדבערגער, גאלדבערגער, מענצער האבן דאך אנדערע זאכן, זיך אמאל גע'גנב'עט ביי די גאווערמענט מיליאנען פון די אלטע מענטשן, די אלטע מענטשן דארפן אז מ'זאל זיי געבן פֿיר און צוואַנציק שעה א העלפ, זאגט מען זיי, אונז האבן מיר נישט גענוג קיין געלט, פֿינף שעה קענסטו באקומען, דאס איבריגע שטארב. ווי דאס געלט דא האסטו מענצער מיט גאלדבערגער נו האסטו אנדערע הערשל וועבערס איידעם דער איך געדענק נישט וויאזוי ער הייסט אפילו האט אפגעגנבעט פֿינף און צוואַנציק דרייסיג מיליאן דאלער יעדער מיינט דאס איז א דזשאוק דאס קומט נאכדעם ארויס פון אונזערע עלטערנס פאקעט וואס זיי האבן געארבעט און זיי האבן נישט יעצט ווען מען ברויך פאר זיי האבן העלפ עס איז נישט קיין דזשאוקס דאס יעצט איז דא נאך א זאך. ס'איז געווען דעם זומער אין באבוב, דאס איז בנצי' באבוב, נישט די אנדערע באבוב, קרוקעטשין, בנצי' באבוב, און געווען דארטן צוויי מענטשן, ס'איז געווען א בחור'ל האט זיך ארויפגעזעצט אויף א גאו קארט און האט עס געדרייווט, פיין, אזא בחור דארף מען באצוימען און מ'דארף אים ווי מ'זאגט זאגן. איז געגאנגען די חברה זיי האבן אים געגעבן אזאלעכע מכות אלי ציון ועשר מכות יעצט יעדער האט מער געהאט צו גיין צו די פאליס דער בחור וואלט געדארפט טו קאלן ניין וואן וואן נאר ס'וועט קומען דערצו מען וועט נאך קאלן זארג דיך נישט איטס נאט גאנע העפן אין וואן דעי איז ווער זענען געווען די צוויי וואס האבן געגעבן מכות איינער הייסט לייביש לעזער נישט לייביש לייזער דער פון אנטווערפן ער הייסט לעזער ניסן לעזער'ס משפחה לייביש לעזער. און דער אנדערער איז דער גרויסער מנהל וואס האט באהאלטן פאר א יאר די פרשה וואס מ'איז אריינגעקומען אין קעמפ איז געקומען א חזר מיט א טראק און ער האט מאנס געווען א בחור צוואנציג מינוט און ער האט עס באהאלטן. און דאס איז באבוב היינט. ווען באבובער רב קומט ראש חודש אלול הייבט ער אן צו זאגן מוסר פארן עולם, ס'קומט יעצט ראש השנה ער וועט אנהייבן מיט זיינע מוסר, קענסט עס אראפלאשן אין טוילעט ס'איז נישט ווערט א דיים איז עס נישט ווערט. אז דו האסט נישט קיין סעיף קאמיוניטי איז עס גארנישט ווערד, דו אליינס ביסט א וויקטעם, דיינס אן אייניקל איז אויך געווען אין די פרשה פון די דריי בחורים פון מאיר'ם ריין און מענדל דייטש, און פון די אנדערע זייט, נישט פון די האלבערשטאם זייט. איז ער פון די מייזעלס זייט. ר' בעריש מייזעלס אן אייניקל, ער האט יעצט בר מצוה געהאט א האלב יאר צו א יאר צוריק, באהאלט עס נישט, עס גייט אלעס ארויסקומען, נאכדעם ווען ער וועט אראפפארן פון אידישן וועג און עט נאך מיטשלעפן אנדערע, ער וועט וויסן וואס צו טון מיט זיי, וועט מען וויסן פארוואס דאס איז אזוי, וואט א שעים. און דער מנהל הייסט באקן. חיים דוד באקן, דאס איז דער שייגעץ וואס ער האט געזאגט? נאו, עס איז גארנישט געשען, ער האט אויסגעמעקט די ווידיאוס און געטוהן. פאר וועם האסטו א טובה געטוהן? די חזירים זאלן ווייטער קענען ארבעטן. האסט נישט א טובה געטוהן פאר א נארמאלן מענטש. און נאכדעם ס'האט זיך יעצט אווער דראגט איינער, אזוי זאגט מען, ער איז געווען אווער דראגט. שרייט יעדער וואט צוויי און צוואַנציק יעריגער בחור אווער דראגט, העי! אמאל איז געווען יעדע וואך אזא אווערדראג אדער ביי די יונגלעך אדער ביי די מיידלעך, אז דער עולם האט אנגעהויבן מיטצוארבעטן, מען האט אנגעהויבן צו גיין צו די פאליס, איז געווארן אביסל נארמאלער, אז מען האט אנגעהויבן צו רעדן צו די קינדער און זיי מסביר זיין וואס דאס איז, האט זיך עס אפגעשטעלט, כמעט ווי אפגעשטעלט, איינמאל אין צוויי דריי חדשים הערט מען א קעיס, צו איינמאל אין פינף חדשים. די זעלבע איז סעקשועל מאלעסטעישאן, ווער ביסטו זאלסט נעמען דעם אחריות אז דו זאלסט עס באהאלטן? אז ס'דא אפאר רבנים, כאפסט נישט? די רבנים האבן געמאכט געלט אויף דעם, און דער רב איז אזוי פארקויפט פארן געלט אז ווען ס'איז זיין אייגן קינד הי דאונט קעיר, הי דאונט קעיר, און איך בין נישט זיכער אז בעריש מייזליש האט קאלעקטעד דא געלט, און כ'בין נישט זיכער אז בן ציון באבובער האט נישט קאלעקטעד דא געלט, איך בין שוין היינט גארנישט זיכער. געקומען דארטן דער באקאן. ער האט אלעס באהאלטן, מ'האט אים באצאלט אפאר דאלער, מ'האט יעדן געגעבן, ווייל דער וואס האט עס געטוהן האט נישט קיין געלט, אבער ס'איז דא ווער ס'בעקט די אלע חזירים, ס'איז דא אזאלעכע לעזערלעך איז דא אסאך, אזאלעכע לעזער קעסטנבוימלעך, ס'איז דא אסאך פון די שקצים וואס זיי בעקן זיי, ברוך מרדכי'ן בעקט נאר לעזער קעסטנבוים, און אלע שקצים ארום און ארום בעקן אים. יעדער בעקט אים. איך וועל זאגן דאס ווייניגסטע געבט נאך זיין זוהן, סא אז זי זאגט זאל ער גיין זיצן, איך ברויך נישט אז מיין נעקסטן חודש צוויי חדשים ארום מוז ער ווידעראום מאכן א חתונה און ס'הייבט זיך אן א מלחמה. און דער אמת איז איך שריי צום עולם איר זענטס משוגע, לויט וויפיל וויקטעמס ברוך מרדכי האט אנגעדרייט, ס'איז נישט מעגליך אין די וועלט אז ס'איז נישט דא נאך א צען פופצן וואס זענען נישט אין סטעטשוט אף לימיטעישן, אלע זאלן זיי קומען פאראויס. נאר וואס? עטס מיינטס עטס שלאגטס ענק מיט נחום ראזענבערג? דאס ענקער טעות. ווען איינער שלאגט א הונט מיט א שטעקן איז דער הונט בייסט דעם שטעקן ער כאפט נישט אז נישט דער שטעקן שלאגט אים א מענטש איז אין די בעק פונעם שטעקן וואס ער שלאגט אים עטץ מיינטס אז איך שלאג ענק איך שלאג ענק נישט די חזירים שלאגן ענק און ממילא אז די חזירים שלאגן ענק איז האט עטץ איינס פון צוויי ברירות אדער זאגן אינאף איז אינאף אדער ווייטער גיין. עטס אז עטס וועטס גיין מיט טשארלס היינס נאכדעם אז אים קומען נאך הונדערטער קעיסעס מ'עט אלעס ווייט וואשן הענע ווייט האט יעדן געזאגט איך האב געשיקט מענטשן זאלן אפקאלן הענע ווייט ווייל דעמאלטס האט זי דאך געזאגט אז זי וועט מיטארבעטן האט יעדן געזאגט ליסן סטעי עוועי פארגעט עבאוט איט מאך א שווייג. מען האט אפילו נישט געגעבן קיין געלט פאר די וויקטעמס ווייל דעמאלטס הייסט עס אז ס'איז געשעהן איז טשארלס היינס רעקערד וועט זיין זייער שלעכט. ער האט אפילו דאס נישט געטון, ער האט אים געלאזט אויף גאט'ס וועלט מיט א מ מ, דער בחור האט קענסער פון קאפ ביז פיס, הי דאזענט טינק סטרעיט, הי דאזענט וואלק סטרעיט, הי דאזענט טאלק סטרעיט, און מ'האט אים געלאזט אן א העלפ גיין ווייטער אין די גאס, סאו ווי איז אונזער עולם? וואט אר ווי אין פאר? יעצט איך וויל רעדן, ס'גייט קומען די אנדערע וואלן פאר די סיטי, עזרא פרידלענדער, א רעבישע אייניקל, פרידלענדער, דער לויפט ארום און פאטאגרעפירט זיך מיט די קווין, מיסטער, איך ווייס נישט, מיסטער צי מיסיס קווין, איך ווייס שוין אליין נישט, איך ווייס נישט ווען איינער האט חתונה און זאגט מיי ווייף און זי איז א פרוי צי ווערט זי א מיסטער צי ס'איז מיסיס און מיסיס קווין, איך ווייס נישט, ער לויפט ארום פראפעגאנדירן ווי ביליג זעמער אונז שוין, איך וויל ענק זאגן עפעס א זאך. כ'ווייס נישט צו כ'מעג עס זאגן, צו ס'איז אפילו יעצט די צייט וואס מ'מעג זאגן, ס'איז דאך יומא דדינא. כ'האב געליינט אין א בוק, און עס איז אויף אסאך בלאגס אויכעט, ס'קען זיין ס'איז ליגנט, ס'קען זיין דאס די וואס האבן עס געטון, האבן געוואלט דעקן די שאנדע פון היטלער ימח שמו און פון די עס עס, אבער כ'ווייס נישט. איז דאך נישט דא היינט נישט קיין היטלער נישט קיין עס עס, און ווידעראום די עס עס ווילן דאך נאכאמאל צוריק שטעלן די עס עס, סאו איך ווייס נישט פארוואס זאלן האבן ווען געזאגט א ליגנט נאר ס'שטייט אין די בלאג אזוי, כ'האב עס געליינט אין א בוק. פארוואס האט היטלער געהאט א שנאה אויף אידן? ווייל היטלער'ס מאמע איז געווען א שפחה א דינסט ביי א רייכן איד אין פראנקפורט. און דער סדר איז געווען, ס'איז געווען א שטוב מיט קינדער דארט. און איינער פון די קינדער האבן זיך פארכלאפעוועט מיט איר. און זי איז שוואנגער געווארן, אמאל האט מען נישט געקענט אזוי אפשטעלן פרעגנענסיס, ס'איז נישט געווען אזוי ווי היינט, און אמאל אז מ'האט אנגעש אז מ'האט שוואנגער געמאכט א פרוי האט מען געזאגט זי איז דיין, אזוי ווי שטייט אין חומש ולו תהיה לאשה, דאס טייטש מיט אנדערע ווערטער על פי הלכה קען זי נישט זיין זיין ווייל זי איז א גוי'טע אבער נעווערדעלעס יו העד טו סופארט דעט טשיילד. האט זי געמוזט בלייבן וואוינען ביי דעם איד אין שטוב, דארט וואו זי איז געווען א שפחה מיט דעם קינד. ס'איז געווען א בזיון, ווייל יענער איז געווען א שטיקל ראש הקהל אן עושר, האט ער זי געשיקט אין אן אנדערע שטאט, וואוין דארט רעיז די טשיילד און וועסט באקומען געלט. שפעטער האט זי שוין אויפגעהערט צו באקומען געלט אויכעט, מ'האט שוין נישט באקומען די געלט וואס מ'האט צוגעזאגט, איר ווייסט דאך וויאזוי ס'גייט, ס'איז דא שווארצענעגער האט געהאט אזא שפחה אין שטוב, ער האט זי אנגעשוואנגערט, האט ער איר געקויפט א הויז פאר פינף זעקס הונדערט טויזענט דאלער און האט איר אויסגעהאלטן צען יאר און קיינער האט נישט געוויסט ביז סאמהאו איט ליעקט אוט א צוויי דריי יאר צוריק און זיין ווייב האט אים געגעט און ער ווערט געווען א ביליאן דאלער און העלפט איז געגאנגען פאר איר ס'האט אים געקאסט צו מאכן א קינד מיט א מיט א מעקסיקאנער א האלב ביליאן דאלער פראספער, פלאס דיין פרעסטידזש מיט אלעם. אמאל האט מען נישט געלאזט אזוי, מען האט, האסט געמאכט א קינד, יו העוו טו סופארט דעט טשיילד. היינט איז א הפקר, וועט איך מאכן אן א קינד מיט א פרוי, נו משא כ וויל ער נישט געבן אלימאוני. פארוואס? ווייל אזוי און אזוי און אזוי. מען שלאגט זיך, און די לויער מאכט דאס געלט. איינער מוז באמאכט געלט דא, נאר נישט דאס קינד. עניוועי, דערציילן זיי דער היטלער. דער היטלער'ס מאמע איז געווארן זייער אין כעס, זי האט נישט באקומען, זי האט עס מסתמא, מסתמא איז געווען מער, ער איז געווען אן אלטער אזיאטישער פערד, אזוי פון סאטמאר מארמארעש, און ער האט שוין יא געשיקט דאס געלט, האט ער עס געשיקט זעקס וואכן שפעט, מיט א העד-טשעק פון פיר וואכן, משה פרידמאן טעראריסטישע שטיק, איך מיין, דאס איז אזוי ווי מ'האט אונז אויסגעלערנט אלע יארן. ווער האט אונז צוגעברענגט די אלע שטיק? ליפא פרידמאן האט. יעדן רב אין דר'ערד געלייגט נאך אינדערהיים, ער איז געווען א רשע אינדערהיים, זיינע אייגענע קינדער האבן נישט קיין דזשאב אין סאטמאר, פארוואס? ווייל מ'האט גענומען דארט איינעם וואס האט נאכגעמאכט ענק, האט ער נישט קיין דריסת רגל מער אין מוסדות, און פאר דעם האט ער זיך דערשראקן, ער איז נישט דארט, און דער צווייטער אברהם איז דאך סתם א פעסי, מ'קען דאך נישט אריינשטעלן אין א מוסד, האט דאך א קרומעם קאפ. עניוועי, סאו ווי קומט מען אן מיט די אלע שייגעץ שטיק? אין ערגעץ נישט. משה פרידמאן וועט אויך אנקומען אין ערגעץ נישט מ'עט אים אויך ארויסקאפען וואטש ענד סי. ר' נתן יוסף האט אמאל געשריגן פאר זיין זון ער האט דא א זון וואס ער איז א רב ער הייסט ר' עמרם האט ער אים געזאגט דעמאלס האט מען אים ארויסגעווארפן פון סאטמאר די סיגוטער האט אים ארויסגעווארפן האט ער געשריגן כ'האב גארנישט איך בין געבליבן נאר מיטן רבונו של עולם. די שייגעץ די ביסט מיט רבונו של עולם אויך נישט געבליבן. אונז געדענק מיר נאך ווען די ביסט געגאנגען זאגן פארן אלטן סאטמאר רב אז שאפראנער רב דארף מען ארויסווארפן ער לערנט מיט די בחורים קבלה. קבלה האט ער געלערנט? שקר! די חברה האבן געוואלט אז משה יוזפאוויטש זאל ליגן לעבן נתן יוסף. קהל האט נישט געוואלט. ס'איז זייער ריכטיג אז נישט. צוויי מענטשן וואס האבן זיך ארומגעהארגעט טאג און נאכט. ער האט אים געמאכט אויס ראש ישיבה, דער האט אויף אים צאמגערעדט. סאו ווי איז וואס איז פון אלע געבליבן? אלע געבליבן גארנישט. סאו שטעל דיר פאר נתן יוסף די זיצט אין די הויעכע הימלען איך ווייס נישט ווי די ביסט נאר איין זאך קען איך. אין גיהנום צו אין גן עדן איין זאך קען איך דיר זאגן וואט בדבר אשר זדו עליהם. די האסט געוואלט מען זאל ארויסווארפן שאפראן שטעל דיר פאר ווי שאפראנער רב איז אהיים געגאנגען ווען ער האט געהערט אז נתן יוסף זאגט ער לערנט קבלה מיט די בחורים סאיז א שקר ער האט געלערנט של"ה הקדוש ער האט געזאגט שיינע זאכן ער קוקט אן תורת אלף זייער שיינע זאכן. געלערנט קבלה האט ער געלערנט. ער איז אויך געבליבן נאר מיטן באשעפער ווען מ'האט אים ארויסגעווארפן ווי א דאגי. אויך געבליבן נאר מיטן באשעפער. סאו ביסטו אויך געבליבן נאר מיטן באשעפער. איך ווייס נישט צו דער באשעפער איז מיט דיר געבליבן. סאו דאס איז די גאנצע זאך נאכאמאל און נאכאמאל. יעדער באגראבט דעם, דער באגראבט יענעם. באגראבט צען קינדערלעך. ס'לאזט זיך אויס גארנישט. ס'האט זיך ליידער אויסגעלאזט אז דעם רעבנ'ס האראוואניע איז אויך געגאנגען נעבעך לטמיון. מען האט גענומען געלט פון בנק לאומי מען זאל בויען א שטעטל, מען האט געטון כל דבר אסור, נישט דא ווער ס'קען רעדן וועגן ציונות, ס'איז דא איין רבי אלטר משה גאלדבערגער וואס ער נאך געבליבן די טראגענדיג די פאן, דאס איבריגע איז נישט דא מער קיינער, יעדער לאכט, יעדער פארט אויף ארץ ישראל, יעדער זאגט די מדינת ישראל איז א פאקט. כ'האב יעצט גערעדט, איך זאג מען דארף תשובה טוהן ווייל ס'איז קיינמאל נישט געווען אזא אנגעשטרענגטער אלול, קאלן מיך אפ מענטשן ביסט משוגע, דו ווייסט ווי שטארק מדינת ישראל איז? די אראבער ווען זיי ווייסן אז מדינת ישראל קען זיי נישט אייננעמען וואלטן זיי אטאקירט היינט מדינת ישראל, ס'איז כוחי ועוצם ידי, אונז זעמער און אונז האמער פאר קיינעם נישט מורא, אלץ סאטמארע אידן ווייל ער רעדט א היימישן אידיש, און מיך הערט דאך נאר סאטמארע אידן. ווער הערט מיך? פיטסבורגער אידן! דאס איז עס! און די די די מחלוקת האט צוגעברענגט אז אונז האמיר נישט קיין כשר פלייש, און אונז האמיר גארנישט ליידער! דעם גאנץ הארעוואניע פונעם רעבן אינגאנצען, קיינער ווייסט שוין נישט וואט די רעבע סטוד פאר, והא ראיה אז נחמיה וועבערמאן האט דעם רעבענס טעכטער געקענט בועל זיין. דאס איז געווען דא. און יעצט די מיידלעך גייען צוריק אין סקול, איך וויל ענק זאגן יעדעס מיידל, טאמער שלמה הערצאג לייגט א האנט אויף אייך, אפילו ווען ער שלאגט אייך, ער טאר דאס נישט טוהן ליגעל, קאלטס ניין וואן וואן, דאונט קעיר, ס'וועט זיין צען מיידלעך, מ'וועט נישט ארויסווארפן צען מיידלעך, ס'וועט קומען די פאליס, מ'וועט מאכן א אינוועסטיגעישן, און מ'וועט דעם שייגעץ שלמה'ן ארויסווארפן, מ'האט מיר געזאגט ער טאטשט מיידלעך, ער טאטשט נישט מיט ליבשאפט, ער געט איר א גלעט אויף די דדים, ער געט איר א באקס אין די דדים, באט ס'איז די סעים חזיריי. זאלט זייער וואטשן פאר אים, ער איז א נואף אלע יארן געווען. פון נייטרא האט מען געברענגט עפעס א משוגענע מאפעסי, און עווריבאדי פעלט פאר אים, ער איז די גרעסטער תלמיד חכם, די גרעסטער פארשטיי אין חינוך, און ער האט אריין געברענגט נחמיה וועבערמאן, שטעל דיר פאר אז נחמיה האט עס געטון, וואס קען שוין שלמה הערצאג טון, שלמה הערצאג קען דאך שוין מער טון ווי נחמיה. ווייל שלמה הערצאג איז דאך א גרעסערע בעל הבית, פאר אים האט מען דאך מער מורא. מ'האט מורא געהאט אז מ'וועט נישט ארייננעמען אין סאטמאר אדער ארויסווארפן, און מ'איז געגאנגען צו נחמיה, און שלמה הערצאג קען דאך טאקע טון וואס ער וויל, מ'דארף זען ס'זאל זיך נישט געפינען קיין זכר אין דעם גאנצן מיידל סקול, נישט קיין שום רעכט די אלע זאכן. יעצט וויל איך נאך א זאך זאגן פאר די מיידלעך, אז ס'קומט יעצט א גרויסער יום טוב, מ'וועט זיך דרייען ראש השנה אין די גאס, שבת אין די גאס, און נאכדעם קומט יום כיפור, מ'וועט זיך דרייען, און סוכות און יעדער וויל זיך דרייען זייער שיין און עטס זאלטס וויסן מיידלעך ענק האט מען דאך קיינמאל נישט אויסגעלערנט גארנישט און געגעבן א שטופ אין די ענד אוו די טיש און דארט זיץ רואיג א אידישע טאכטער טאר גארנישט וויסן איך וויל דיר זאגן ס'איז יעצט בין הזמנים ס'דרייען זיך טויזענטער בחורים אין גאס טויזענטער יעדער בחור איז א גזירת מלך ער איז אראפגעקומען מיט א הויקער אז ער לויפט נאך נאך א מיידל. טאמער האט ער אין קאנטראל קוקט ער נאר, און טאמער נישט טאטשט ער און ער גייט מיט איר און ער שעמט זיך נישט צו רעדן צו איר. סאו ס'איז דא אין דעם מדריגות. ס'איז דא וואס זיי טאטשן, ס'איז דא וואס זיי וואוינען געהעריג. כ'וויל בעטן די מיידלעך, עטס זאלטס וויסן, עטס דארפטס גיין בצניעות אנגעטון, נישט מיט קיין לויזע ברא'ס, און מיט א גארדל אזוי ווי עס דארף צו זיין, ס'זאל זיך נישט שאקלען פון ענק אין אלע זייטן. ווייל די בחורים ווערן משוגע זיי קוקן דאס נאך, ענד עט די ענד אוו די דעי ביסטו קודם מכשיל א בחור, און נאכדעם אויסער דעם וואס די ביסט מכשיל א בחור ביסטו אין דעינדזשער, ווייל מארגן עט דיר דער בחור נאכגיין, עט וויסן ווי די ביסט, עט נאכפרעגן א חבר ווער איז דאס מיידל, און ס'איז נישט גוט נישט פאר דיר און ס'איז נישט גוט פארן בחור, כ'בעט ענק, צניעות דארף זיין צניעות, טייט דרעסעס איז נישט פאר א אידישע טאכטער, ס'זאל זיין אביסל בעגיש, אביסל לויז. און נאכדעם דארף מען וויסן נאך א זאך, די באטענס דארף מען וויסן וויאזוי זיי מעגן זיין געבאטנט, מען זאל נישט קענען אריין קוקן און זען דיין בראה, מען וועט זיך קומען יעצט נאנט איינער צום צווייטן, בחורים מיט מיידלעך, ווען מען וועט ארויס גיין פון בית מדרש און ווען מען וועט אריין קומען, און עטץ זאלטס אוודאי נישט קויפן די ווילדע שרייעדיגע קליידער, די רויטע קליידער, זאלטס קויפן איידלע צניעות'דיגע קליידער, די פרויען ווען זיי קומען אין שול זאלן זיי וואטשן וואסערע תקנות די שול האט, ס'איז דא שילן וואו מ'לאט נישט אריין נאר אז מ'איז צוגעדעקט, ס'איז דא שילן וואס מ'לאט נישט אריין נאר אז מ'קומט אן א שייטל. מיט דעם וואס דו טוסט אנדערש ווי די תקנות פון די קהילה, טוסטו ווייעלעיטן די קהילה, און דיינע תפילות גייען פון דארט נישט ארויף. אלע יארן איז געווען יעדע קהילה האט זיך געהאט אירע תקנות און מ'האט אויף דעם זייער אבאכט געגעבן. מ'האט נישט געשפילט זיך ארום מיט יענעמ'ס תקנות. און בפרט נאך ווען עס קומען שלש רגלים. ס'עט זיין סוכות און ס'עט קומען זאגן יזכור, זאלסטו וויסן ווען דיין טאטע און דיין מאמע עט קומען זען וויאזוי דו זעסט אויס, אז דו זאלסט אויסזען צניעות'דיג וועט זיין גוט און טאמער נישט וועט זיין א חורבן, גייען זיי צוריק דערביטערט, דאס האב איך אויפגעכאפעט. עניוועי, יעצט זאל איך זאגן נאך א זאך, ווען ס'וועט קומען, איך האב ענק שוין געזאגט מען דארף וואוטן פאר טאמפסאן, ווייל דער טשארלס היינס האט אונז אראפגעפירט די קאמיוניטי, ער האט אראפגעפירט ברוקלין, ער האט אראפגעפירט, ער האט יעדן געטשעפעט. ער'ט איינגעזעצט גוים ווען ס'קומט זיך נישט, פארטאריקאס ווען ס'קומט זיך זיי נישט שווארצע ווען ס'קומט זיך נישט, הי דיד עווריטינג ראנג און ער האט נישט איינגעזעצט וועם ער האט געדארפט. ער האט נישט נאר פאר אידן וויי געטון, ער האט פאר יעדן וויי געטון, נאר אונז ווען ס'איז געקומען צו סעקשועל אביוז האט ער אויכעט געמאכט דערפון א דזשאוק. פארשטייסט? מיטן גוי האט ער נישט געקענט מאכן א דזשאוק ווייל דער גלח האט שוין געוואוסט ער טאר נישט אינטערווינען, אבער די רבנים מיינען נאך זיי מעגן אינטערווינען. דינקאטש רב מיינט נאך אלץ אז ער איז רבי משה לייב סאסובער און ער מיינט אויכעט אז רבי משה לייב האט אויסגערא ארויסגעראטעוועט מענטשן וואס האבן מאלעסטעד קינדער, נאו וועי! ער האט ארויסגעראטעוועט אידן וואס האבן נישט געהאט צו באצאלן די ארענדע און ער האט עס באצאלט פאר זיי. סאו למעשה וויל איך אבער זאגן נאך א זאך ווען ס'קומט די וואלן פון די סיטי זאל מען זייער וואטשען פאר וועם מען געט א וואוט ווייל די אלע חברה וואס זענען אינטו געי מיט די מיקס מערידזשעס מיט אלעם, לסוף גייט עס ברענגען א מורא'דיגע מהפכה, כ'האב ווען געוואלט זאגן, ווי האט מען אויסגעטראפן דעם גאנצן ענין פון געי? ווי האט מען דאס אויסגעטראפן? דאס איז פון סען פראנסיסקאו. דארט איז געווען א מאוומענט חברה געי און זענען ארויסגעגאנגען מיט פערציג יאר צוריק ביז ס'איז געווארן א ריאליטי. יעצט, כ'האב ווען געזאגט, דארט ווי איך בין אמאל געווען, איך וויל אפילו נישט זאגן אז איך בין אמאל געווען דארט ארויף אין טעקסעס, האבן זיי געמאכט דארטן א נייע זאך אז, א מואוומענט אז זיי ווילן מאכן אז אזוי ווי מען האט אנערקענט געיס זאל מען אנערקענען מען זאל קענען וואוינען מיט קינדער, יעצט איז געווען אין סען פראנסיסקא, ס'איז נישט אין טעקסעס דאס איז אין קאליפארניע, איז געווען א גאנצע זאך אין סופרים קאורט אז טאמער איינער איז פארכאפט געווארן אין געי, למשל ער איז געווען א קינד מען האט אים מאנס געווען און ער האט צוגעוואוינט צו געי צו זכרים, טאר אים דער סייקיאטריסט נישט לערנען אז דו ביסט אן די ראנג טרעק, ער דארף אים זאגן דו ביסט אן די רייט טרעק, דו פארסט גוט, דארפסט דיך נישט זארגן. איי פון ווי העסטו האבן קינדער ווען א זכר האט חתונה מיט א זכר, ס'גארנישט, יעצט האמער דאך בוני עולם וואס איז מחריבו, און מ'האמער די וואנס אפאן ע טיים באם, יעצט האמער דאך, קינדער קען מען האבן וויפיל דו ווילסט. איז די פעדערל סופרים קאורט אין סען פראנסיסקא האט יעצט געפסקנט אז מ'טאר נישט, דער סייקאלעדזשיסט און סייקייטריסט טאר אים נישט זאגן ביסט אן די ראנג טרעק, אדרבה, דארף ער מחזק זיין ער איז גאר אן די רייט טרעק. האב איך געזאגט דאס גייט ברענגען אזאלעכע חרבנות, יעצט גייט מען אנהייבן זיך צושלאגן פון ווען הייבט זיך אן די רייטס פונעם מענטש. עס איז דא לענדער וואס ביי די זיבעצן מעגסטו שוין טוהן מיטן, ביי אונז איז ביי די אכצן, סאו ביפאר יו נאו איט ליסען, ס'גייט זיין אן אומגליק אין די גאס, און רבותי אונז זאל מיר נישט האבן די וואס האבן צוגעשטעלט דעם פייער. מ'זאגט נאך פון הייליגן ראפשיצער רב אז בעקבתא דמשיחא. וועלן זיין אזאלעכע רעבעס וואס וועלן קומען מיט א פיאקער אום שבת מיט זונות צו רייטן און יעדער וועט זיי נאכשרייען קדוש קדוש קדוש האט דער הייליגער ראפשיצער רב געזאגט מען זאל זעהן מען זאל זיך נישט שטופען נאנט צום פיאקער און מען זאל עס נישט מיטהעלפן ס'זאל טראגן מען זאל עס טראגן. ס'איז א אומגליק אין וואסערע א דור אונז לעבן און אלע רבנים און אלע רעבעס עזרא פרידלענדער און די אלע אנדערע רעבעס אלע גייען וואוטן. און פאר די אלע מושחתים פארוואס האט מען זיי צוגעזאגט אפאר טאלער? ס'איז אזא שאנדע. סא יעצט וואס כ'האב אנגעהויבן, כ'האב אים דערציילט וועגן היטלער און די מעשה, כ'ווייס נישט צו ס'איז אמת, אז עפעס א איד האט געוואוינט מיט זיין מאמען, און בקיצור ער האט נישט געוואלט צאלן אלעמאל. דאס דארף אונז זיין א מורא'דיגער מוסר השכל. איר ווייסט ווער ס'האט געברענגט היטלער'ן אויף די וועלט? אידן! אויב די מעשה איז אמת, און אויב נישט איז דא אן אנדערע מעשה וואס כ'האב אויך געליינט, אז ער האט געארבעט ביי צוויי אידן פעינטנערס, ער איז געווען א פעינטער און זיי האבן אים נישט באצאלט געהעריג, האט ער געהאט א שנאה, איי דאנט נאו וואט די טרוט וואז, אוודאי דער אייבערשטער האט אים אריינגעגעבן א שנאה ווייל ער האט געוואלט דורכפירן זיין פלאן וועגן אלע שחיטות מיט די נבילות, מיט אינטערמערידזשעס מיט אלעם אין דייטשלאנד איז עס שוין געווען פאר די קריג זעכציג זיבעציג פראצענט מיר האט דערציילט א איד ר' בנימין זאב זוסמאן סופר א איד וואס ער איז געווען דעם טאהשער רעבעס גבאי געווען גאר א געהויבענער מענטש זאגט ער נחום איך בין פון בודאפעסט איך בין א פעסטער זאגט ער אין פעסט איז געווען דעמאלטס בערך הונדערט טויזענט אידן אכציג האבן געשאלטן זייערע עלטערן פארוואס זענען געבוירן געווארן אידן. ס'איז נישט געווען קיין צוואַנציק טויזנט מזוזות אין גאנץ בודאפעסט, סאו וואס האט עס געמיינט ווילאנג איז דער אייבישטער אויף ענק ווארטן? דער אייבישטער האט אויכעט א טיים סקעדזשול, ער געט ענק צייט ס'איז א מאריך אף, אבער נאכדעם איז ער גובה דיליה, סאו היינט וועט מער קיינער זיך נישט ווינדערן ווער ס'האט געברענגט היטלערן אויף די וועלט, ווייל ס'איז געווען בלאגס וואס האבן ענק געווארנט. ס'איז געווען מענטשן וואס האבן ענק געזאגט, נישט קיין רבנים, רבנים האבן ענק גארנישט געזאגט, ס'איז געווען מענטשן וואס האבן געוויינט צו ענק, רבותי, זינדיגטס נישט אוועק מיט די אלע טמא'נע וואלן עטס ברענגטס א היטלער, עטס ברענגטס א כליה מיט א בושה כלל ישראל חלילה, און קיינער מאכט זיך נישט צוטון, פיין, נאר מ'וועט עס באצאלן א פרייז. און דער נעקסטע דור וואס וועט איבערלעבן די דריטע וועלט מלחמה וועט נישט האבן קיין שום מיספארשטענדענישן און א מיסקאנצעפט פארוואס דער אייבערשטער האט עס צוגעלאזט, ווייל אונז האמיר עס געברענגט, אונז האמיר עס געהאדעוועט, און אונז האמיר געפיפן דעם רבונו של עולם אין פנים נאך פאר דעם. ס'וועט שוין נישט זיין קיין סתירה און קיין קשיא, קיינער וועט נישט האבן קיין שאלה פארוואס מה חרי האף הגדול הזה, אונז האמיר עס געברענגט. ליסקער רבי דרייט זיך איבער אין קבר פון זיין אייניקל פרידלענדער. ער דרייט זיך איבער אין קבר. ער לויפט נאך נאך מיסטער צי מיסיס קווין איך ווייס וויאזוי זי הייסט. אונז האמיר אריינגעברענגט די ערבות מיט די תאוות און דער אייבערשטער זאגט איכעל ענק באצאלן, אני ה', איכעל געבן שכר און איכעל שטראפן. און וואס מיינט עטס ווי לאנג וועט זיך דער אייבערשטער לאזן? ביי די שחיטה קענט עטס טענה'ן, נחום ראזנבערג איז א משוגענער, שוחטים זענען ערליך, מען כאפט זיי נישט ביינאכט אין די גאס, דער סיגעטער האט דאך געגעבן א הכשר אויף מיעל מארט, דער בייטערער אויכעט, נחום ראזנבערג ווייסט נישט וואס טוט זיך. גיי אריין אין עני סטאר קויף, ס'דא פעטיס, ביף פעטיס פון מיעל מארט צו מאכן העמבורגערס, בורגערס. שרייבט ער אזוי, דער פראדוקט איז פון זיבן לענדער, ליין אפ די לענדער, פון זיבן לענדער פון די וועלט איז אויסגעמישט דאס פלייש. סא נחום ראזנבערג ווייסט נישט, דער בייטערער האט א ווייטן בליק, ער קען יא משגיח זיין. אבער דעם וואוט וואס גייסטו מאכן? דו העסט אריינלייגן דעם וואוט? ווער האט געוואוט פאר היטלער'ן? די אידן האבן געוואוט פאר היטלער. זיי האבן זיך איינגערעדט סאשעליסטן, פאשעליסטן, מען וועט נישט דארפן ארבעטן, ס'וועט זיין געלט. רבותי! ס'גייט קומען א דריטע וועלט מלחמה און אונז האלט מער נישט ווייט, און טאמער ס'וועט נאך נישט קומען וועט מען נאך הארגענען אסאך אידן ביז דעמאלטס, די אראבער שארפן זיך די ציין אויף ארץ ישראל, און זיי שארפן זיך די ציין אויף אלע אידישע סקולס דא אין ניו יארק, די גאווערמענט שרייבט שוין ווארנינגס, זיי קענען דיר גארנישט טון, זיי קענען דיר העלפן קרעכצן, ווען ס'וועט זיין אפאר טויטע וועט מען געבן קאנדאלענסעס פונעם פרעזידענט, פארוואס איז דאס אזוי? ווייל אונז האמער געטוהן א עוולה פאר די קינדער, די קינדער האבן געשריגן מען טוט אונז מאלעסטן, מ'האט געכאפט נחום ראזענבערג און געלייגט אין חרם, פיין, אבער די מאלעסטן האלט דאך ווייטער אן, נאר נחום ראזענבערג האט זיך פארענדיג נישט דערשראקן און דער אייבערשטער איז געשטאנען צו מיין האנט ברוך השם און מען האט ארויסגעברענגט א קול גדול דלא פסק. אז ס'איז דא מאלעסטינגס, נאר איין טעות וואס כ'האב געמאכט, און איך טו תשובה אויף דעם טעות, און כ'האב שוין געזאגט די צייטונגען איך טו תשובה, איך האב געזאגט ס'איז דא איינע פון פינף יונגלעך, און איינער פון צען מיידלעך, דאס איז א טעות מיסודו, איך האב גערעדט מיט מענטשן ווען מ'האט נאכנישט געטארט רעדן, איז אזוי געווען די פיגערס. קינדערלעך טייערע ס'איז נישט דא א בחור אדער א מיידל כמעט וואס איז דורך דעם סיסטעם פון קינדערגארטן, ביז נאך היי סקול ביז און נאך ישיבה און ער איז נישט געווארן געטאטשט. דער איז נאו סאטש בחור היינט. אדער איז געווארן געטאטשט ביי א ברודער אדער ביי אן עלטערן בחור אדער ביי א חזר וואס ער איז סתם שוין געווען א מאלעסטעד קינד אדער ביי א מגיד שיעור אדער ביי א משגיח אדער ביי אן רב אדער ביי אן רעבע. יעדער האט געטאטשט פלייש און ס'איז א טעות און איך האב עס שוין פארראכטן און איך האלט עס אין איין פאררעכטן. זיצן זיבן מענטשן ביי א טיש פון זיבן, זאגן זיי אלע אונז זעמיר געווען מאלעסטעד, פון צען זאגן זיי אלע צען זעמיר געווען מאלעסטעד, דער האט געטאטשט א רעבע, דער האט געטאטשט א חבר. סא למעשה אז אונז גייען מיר זיך אזוי ביליג אויף, און פארוואס זאל דער אייבישטער אויף אונז האבן רחמנות? דער אייבישטער זאגט אז עטס וועט זינדיגן, וועל איך ענק ארויסווארפן פון ארץ ישראל און פון איבעראל. דער אייבערשטער זאגט מה הנאה יש לי בכם, זאגט דער אייבערשטער, רש"י ברענגט עס צו אין פרשת אחרי, אז עטס טוט זנות, מה הנאה יש לי בכם, וואסערע הנאה האב איך פון ענק, איך שעפ נישט קיין תענוג און נחת פון ענק. איז ביי די שחיטה העט יעדער מיר ענטפערן איך בין נישט קיין שוחט, נחום ראזענבערג ווייסט נישט וואס ער רעדט, הגם ס'מאכט סענס וואס ער זאגט אבער הו קעירס. און נאך א זאך יעדער וויל פרעסן. כ'האב אמאל מסביר געווען, א פרעס געשעפט דארף אפילו נישט קיין הכשר, יעדער טאר אריינגיין פרעסן, אבער וואוטן פאר קענדידעיטס וואס זענען פול מיט זנות, ווייל משך די יארן, אפאר יאר ארום, איך ווייס נישט צו כ'על נאך דא זיין דעמאלטס, אפשר נאך יא, צוואנציג דרייסיג און פערציג יאר ארום, העט מען מאכן א מאוומענט אז מ'מעג טאטשן יעדעס קינד, סאו יעדע מאמע וואס זי גייט האבן א קינד גייט עס האבן פאר א חזר אין די גאס. פאר א איד צו פאר א גוי. זיי ווילן מאכן יעצט דעם געזעץ אזוי שטרענג, אזוי ווי ווען איינער קומט חתונה האבן, א מאן מיט א מאן, און ער זאגט ער וויל בוקן אין בית רחל א חתונה, מוז מען אים לאזן. ווילן מאכן שטרענג, טאמער האט ער נישט געלאזט, מוז מען אים שטראפן מיט גרויסע געלטער, און מען קען אים אפילו שטראפן גיין אין דזשעיל. דאס זעלבע ווילן זיי יעצט מאכן, אז איינעם כאפט אן א תאווה צו א שיין זיס פערצן יעריג בחור'ל, און דער בחור'ל. לאט נישט ווייל דער טאטע וויל נישט, צו ווייל ער אליין זאגט ער וויל נישט, זאגט מען אים ניין דו ביסט נישט באלעבאס אויף דיין פלייש. אונז אין וואשינגטאן און אין אלבעני און אין יעדע סטעיט קעפיטעל האבן מיר מחליט געווען אז דער חזיר זאל קענען אין דיר טוהן וואס ער וויל. און די זעלבע מיט דיינע טעכטער. סאו טינק אבאוט איט. מיר האבן אסאך צובעטן דעם ראש השנה ביים הייליגן באשעפער, אונז האבן מיר דאך אזוי דלא עשי ולא אשיא, אונז ווייס מיר אפילו נישט ס'איז דא גזירות רעות וואס ס'שטייט ארויסצוקומען אויף אונזער עתיד אז ס'ממש איז א שרעק. און נאכדעם דארף מען וויסן נאך א זאך, איך וויל נאכאמאל אנזאגן, די שילן זענען הפקר, ווען א טאטע נעמט קינדער אין שול דאווענען זענען זיי אלע הפקר, אויסער אז זיי זיצן לעבן טאטן און זיי גייען ארויס מיטן טאטן. מ'דארף מאכן יעדע שילן אז ס'זאל זיין א קינדערגארטן וואס זאלן וואטשן די קינדער, און אויסער וואטשן די קינדער דארפן זיי אויכעט די ווער ס'וואטשט די קינדער דארפן זיין מענטשן פון קהל וואס מ'ווייסט אז זיי באשעפטיגן זיך מיט קינדער אזוי ווי מלמדים און ס'איז קיינמאל נישט געווען קיין שם רע אויף זיי און אויכעט זאלן אייביג גיין פערצוויי און זיי מוזן באגלייטן די קינדער ביזן טוילעט און זיי מוזן טשעקן דעם טוילעט פארדעם אויסקוקן גוט פאר די קינדער גייען אריין און מ'דארף זייער אבאכט געבן אויף די יונגלעך און אויף די מיידלעך ס'איז נישט קיין דזשאוק מער ס'איז נאט א דזשאוק די אומגליקן זענען גרויס און טאמער דיין מאן מוז וואטשן די קינדער ווייל דו ווילסט דאך אויך גיין דאווענען, זאל מען שטעלן אפאר מענטשן וואס זיי זאלן גיין אין יארד שפילן זיך מיט די קינדער, מענטשן פאראנטווארטליך, ס'איז דא חזירים אויך, און דעמאלטס עט זיין א סעיף ראש השנה און א יום כיפור און א סוכות, און שוין, דער אייבערשטער זאל העלפן אז אונז זאלמיר פועל'ן א גוט געבענטשט יאר און אלע גזירות רעות זאלן בטל ווערן, אונז זאלמיר זוכה זיין צו האבן א ריכטיגן דעת, נישט מורד צו זיין ווידערשפעניג אינעם אייבערשטן. דער אייבערשטער זאל אונז געבן בני חיי ומזוני רויחי און א גוט געבענטשט יאר, ס'קומט יעצט א שמיטה יאר, ס'גייט קומען נאך נסיונות וואס מיר דארפן ביישטיין, שמיטה, דער בית דין אין ירושלים, טוביה חטא, זונטאג מאנטאג, מיט די אלע שקצים ארום אים האבן אונז מכשיל געווען זיבן יאר צוריק מיט שמיטה אויכעט, דער איינציגער וואס האט אביסל צוגעהאלפן איז געווען. זאלי קאזין אין ארץ ישראל, די איבריגע האט יעדער געלאכט פון שמיטה, ס'איז געווען די דזשאוק אוו די טאון גאנץ שמיטה, ס'גייט יעצט קומען, אלעס וועט קאסטן טייערער, מ'וועט מוזן ברענגען פון ירדן פירות, זיי דארפן וואטשן די אראבער זאלן עס נישט פארסאמען, ווייל זיי האבן אזא מנהג אפילו זיי מאכן ביזנעס מיט איינעם, זיי פלעגן מאכן אגאנצן טאג ביזנעס ביינאכט, אז זיי האבן געטראפן אליינס אין דארף האבן זיי אים געשטאכן, איי מארגן וועסטו נישט האבן מער צו מאכן ביזנעס, ס'איז אן אראבישע קאפ, קודם האט ער געהארגעט א איד, ס'וועט נאך קומען יעצט א שווערע צייט פון שמיטה. און דער אמת איז אונזער הייליגער רבי שרייבט אין זיין ספר קונטרס שלש תשובות אז היינט אז מען ברענגט פירות פון חוץ לארץ איז נישט קיין שום פראבלעם און מען קען אלעס דורכשטופן נאר ס'וועט ווידער קומען מענטשן שנארן פאר שמיטה די בעזן שמעזן און די סוף האבן זיי אונז געגעבן פירות פון ארץ ישראל די רעגירונג האט זיך געכאפט די צייטונג די מעריב האט געכאפט ווי דער דרייווער פארט אין א אידישען קיבוץ און ברענגט פון דארטן גאנצעטע וואגאנען מיט פירות, און אזוי ווי אונז לאכן מיר יעצט פונעם אייבערשטן גייט דער אייבערשטער צוריק לאכן פון אונז, און מ'ווייסט יעצט קענטס דאס ווארט, הי הו לעפס לעסט לעפס בעסט, די זעקס מיליאן אידן וואס רוב פון זיי זענען געווען אסאמילירט, זיי האבן נישט געהאלטן שבת, זיי האבן נישט געגעסן קיין מצות אום פסח, קוק וואס איז פון זיי געווארן. נישט געבליבן א זכר. עניוועי, ס'איז ליידער מיטגעשלעפט די פרומע אויך. סאו לאמיר זיך נעמען אין די הענט אריין, און לאמיר בעטן פאר א גוט געבענטשט יאר. כ'האב ענק געוואלט זאגן סתם א זאך. מ'האט מיר געזאגט אז דא ביי בעי פארקוועי איז דא עפעס א גרויסער צדיק. כ'האב געזען אים באשריבן אין די בוקס פון די היינטיגע צדיקים וואס האבן געלעבט אין אמעריקע. נישט די אמאליגע תלמידי בעל שם, נאר די היינטיגע. איז דא דארטן איינער א גרויסער צדיק. און מען זאגט מען פועלט דארט מורא'דיגע ישועות, עד כדי כך איך האב גערעדט מיט מענטשן אליין וואס זענען דארט געהאלפן געווארן ממש פון ווען זיי האבן געבעטן ביז צוויי דריי טאג שפעטער אויף געוויסע זאכן, אויף שידוכים, פרנסה, איינער געהאלפן געווארן מיט א קינד, האב איך נאכגעקוקט אז ער איז געווען א גרויסער צדיק, שטייט אויף זיין מצבה אויכעט אזא צעטל אז ער האט געענדיגט יעדע דריי יאר שס, א איד איז געקומען פון בריסק און ער האט געענדיגט יעדע דריי יאר שס. און ס'שטייט אויף זיין מצבה אויפגעקריצט לא יניח כמותו ווען ער איז אוועק. נו, וואס טוט נישט א איד? היינט דער ערשטער טאג סליחות בין איך געגאנגען זאגן אפאר קאפיטלעך תהילים, מ'קען פארן מיטן טרעין אדער מיטן בארא פארק באס און מ'וואקט צו, ס'איז ביי פיפטי פאורט סטריט, פיפטי פיפט סטריט דארטן ביי בעי פארקוועי, ס'איז דעם גרויסן בית החיים, מענטשן ווייסן שוין יארן דערפון, כ'האב געזען דארטן אז ס'איז דא בענקלעך און ס'איז דא ספעשל צו לייגן לעכט. ס'איז אן אינטערעסאנטער ציון. ער האט געהייסן ר' גדליה יוסף ב"ר יצחק בורנשטיין, ער איז נפטר געווארן הונדערט יאר צוריק, און ער ליגט אין ראו טו ניינטי פייוו סעקשאן טרי, ס'איז דארטן דא א אנגעשמירט מיט א יעלאו מארקינג מ'זאל וויסן ווי ער איז, אפנים ס'איז אויך דארט לעבן אים דא עפעס א מיידל, זעט אויס א חשובע מיידל, כ'האב ענק שוין געזאגט די אלע אלטע מיידלעך אין אמעריקע האבן נישט געוואלט חתונה מיט גוים און גויטעס און זענען דא געבליבן אליין. ליגט דארט א מיידל ביי זיינע פיס ווען מ'גייט צו צו אים טרעט מען ארויף אויף איר, מ'וואלט געדארפט מאכן א שטיקל סעמענט דארטן, אבער עכ"פ איך וויל ענק זאגן א מורא'דיגע זאך, טרעף איך דארטן א איד און זיין פרוי, זיי האבן מתפלל געווען, איך האב נישט געוויסט ס'איז זיין פרוי צו נישט, געענדיגט מתפלל זיין, קומט ער צו און ער זאגט מיר איר זעהט ר' מנחם, נישט נאר אויף אומאן פאר איך נישט אן מיין ווייב, אפילו אין בארא פארק אין א בית החיים פאר איך נישט אן מיין ווייב, זאג איך אוי געבענטשט זאלט איר זיין, איר האט זיכער געפועל'ט אלעס גוטס. פארשטייסט וואס דא גייט פאר? דער עולם האט זיך שוין אויסגעלערנט, דער עולם ווייסט מען טאר נישט אוועקפארן אן א ווייב, קען מען נישט אוועקפארן, איר פארט אוועק אן א ווייב איז עס ניס. די גאנצע אומאן איז זנות, איין שטיק זנות, ס'איז דא בערך פיר פינעף טויזענט ערליכע אידן וואס זיי פארן אשכנזים און פיר פינעף טויזענט ספרדים, די איבריגע זענען אלעס זנות, יעצט זיי זאגן אייביג ס'איז שוין דא פערציג טויזענט פופציג טויזענט ווי איך פלעג אלץ זאגן ווען איך האב געארבעט פאר די ועד העולמי צו מאכן די מקווה'ס, האב איך זיי געזאגט זאגטס נישט אזאלעכע נאמבערס ווייל א שיינעם טאג וועט איר זאגן ס'איז דא א מיליאן מענטשן ס'וועט זיין א דזשאוק, בקיצור ס'איז דא איינער פון. פלארידע וואס ער געט דארטן די קאך יעצט שרייבט ער קלאר ס'דא צוואנציג טויזענט מענטשן נישט מער ער מאכט פינף און צוואנציג טויזענט פארשענס ס'זאל זיין אביסל עקסטרע ס'איז נישט דא דער עולם וואס מ'וויל אונז פארקויפן אז ס'איז דא אבער ס'איז נישט קיין חילוק ווען ס'איז יא דא מער ס'איז נישט דא מער די עיקר איז ס'איז דא בערך מסתם צען טויזענט ערליכע די איבריגע קומען מחלל שבת מאכן א חוויה לויפן נאך נאך זונות, עבדיה יוסף האט געזאגט דריי יאר צוריק אז מען זאל נישט פארן, עלטערן וואס זיי האבן קינדער זאלן נישט פארן, און ער האט געזאגט א מורא'דיגע סברה. דו דארפסט דאך וואטשן דיינע קינדער, ווער גייט וואטשן? דו גייסט טאקע זיין ביי רבי'ן הייליג אין אומאן וועסט פליען אין אלע זיבן הימלען, דיין קינד גייט זיין א וויקטעם אין א מקווה און אין א טוילעט און אין בית מדרש, ער האט זייער גוט געזאגט, יעצט ווילן זיי פארענטפערן עבדיה האט יא אזוי געמיינט נישט אזוי, ער האט גוט געזאגט און פארענטפערטס אים נישט. ער האט גארנישט קעגן ר' נחמן, אפילו אין בית המקדש טאר מען נישט גיין און לאזן די קינדער אינדערהיים, מען איז געגאנגען, יעדער איינער איז געגאנגען, איינער מוז וואטשן די קינדער, און ווער איז דער איינער? דו, סאו האט ער געזאגט ווער ס'האט קינדער טאר נישט גיין, און ער איז גערעכט. טרעף איך דא א איד, ער איז מידל עידזש, ער איז מסתמא עלטער פון מיר, אפשר אזא אלט ווי איך, אפשר א יאר צוויי דריי יונגער, זאגט ער זעסט נחום אפילו דא קום איך מיט מיין ווייב, ס'איז איש וביתו, יעקב אבינו'ס שיטה, ווער רעדט נאך אויף אומאן צו פארן, די אלע געפארעכצער איז זנות און זנות און נאכאמאל זנות זנות זנות, איך קען די ביזנעס, איך בין דארט געווען יאהרן לאנג און מ'איז געזעסן דארטן א גאנצן זומער האט מען מזנה געווען, ס'געקומען מיידלעך פון ארץ ישראל, ס'געקומען ספרדישע. נישט קיין שומרות תורה ומצוות, מען האט מזנה געווען און מען האט געטון כל דבר אסור, און נאכדעם איז געקומען רבי נחמן, איז מען קומען די חברה די פרומע און געזאגט מען קומט צו רבי נחמן, דו ווייסט וואס דארט גייט פאר א גאנצן זומער? און דו ווייסט וואס דארט גייט פאר ווינטער? און איך וועל נאך א זאך זאגן, אז קיין פרויען כשר'ע מקווה איז נישט דא דארט, דער וואס האט עס מכשיר געווען האט געבויגן פייפס און איך ווייס נישט צו ער האט בכלל אריין געגאסן רעגן וואסער, איך ווייס נישט. ווייל לויטן חשבון כ'האב געמאכט דארט א גרויסן אוצר, דער אוצר דארף זיין א פערטל פול ס'זאל קענען אריבעררינען רעגן וואסער, אויסער ער געמאכט אויף אן אנדערן סיסטעם וואס כ'קען נישט אויספיגערן וויאזוי. ס'איז געווען איינער פון די עדה החרדית א טויקער אולניק, ער איז פון מתמידים איז ער, ער איז פון די ריכטיגע חברה. און ער איז א לאו לייף אלע יארן געווען, און ער זאגט ער האט עס געקאשערט, ער זאגט נישט ער האט עס געקאשערט ער האט איינעם געשיקט קאשערן, וויל איך זאגן די פרויען קיין כשר'ע פרויען מקווה נישט דא, ס'איז געבויעט כשר אבער מען דארף וויסן ווער ס'האט אריין געלייגט דאס וואסער, און ביז ווילאנג מ'איז דאס נישט מברר דארף מען וויסן אז ס'איז נישט אין דער ארדענונג. און נאכדעם ער האט נישט פארשטאנען וויאזוי איך האב דארטן צוגעשטעלט, נישט יעצט, יארן צוריק האט ער עס געמאכט מיט א סילון הכפוף, וואס דאס איז אויך נישט קיין היתר. און ליידער איז דא נאך א זאך וואס זיי האבן געמאכט יעצט אז פרויען קענען שוין יא פארן אויף אומאן, אמאל איז געווען כאטש אז פרויען האבן נישט געקענט פארן אויף אומאן, איז עס די ריכטיגע פלאץ פון טרעפן אשת איש סאו עניוועי.
רבותי, זיץ ווילאנג דו האסט קינדער, זיץ אינדערהיים און וואטש, און שפעטער וועסטו האבן א ווייב וועם דו דארפסט וואטשן ווייל זי האט אויכעט אפאר אויגן, אייגענע אויגן, און נאכדעם וועט זי דיך אויך דארפן וואטשן. סאו כ'האב אזא הנאה געהאט, איך קום אין א פרעמד פלאץ, כ'האב קיינמאל נישט געוואוסט כ'וועל דארט טרעפן אפילו א איד, קום צו א ציון, זאגט מיר איינער, ר' איד, און זעסט דא מיין ווייב. זיכער יא. זאגט ער נישט נאר אויף אומאן פאר איך נישט אליינס, ער פארט אינגאנצן נישט אויף אומאן, זאגט ער נישט נאר אויף אומאן נישט, נאר אפילו אין בארא פארק אין א בית החיים נעם איך אויך מיט מיין ווייב. עניוועי, האטס מיר אלע א כתיבה וחתימה טובה א גוט געבענטשט יאר, און בעטס ענק אויס אלעס גוטס. די עיקר וואס מען דארף וויסן אז די גמרא פרעגט למה תוקעין זאגט די גמרא רחמנא אמר תקעו מען דארף וויסן איך גיי אויסהערן שופר ס'איז א מצות עשה איין מאל א יאהר צוויי מאל א יאהר ווייל ס'איז א ספיקא דיומא צו ס'איז א יומא אריכתא בקיצור איך גיי דאס הערן ווייל דער אייבישטער האט געהייסן און איך וויל ענק אויסלערנען די קי די שליסל איז אז ווען ס'קומט ראש השנה, כ'האב ענק אלץ מצער געווען, אריינגעזאגט מוסר, מ'איז ארום געגאנגען אין זומער מיט שיקסעס, מ'איז געגאנגען מיט גויטעס, מ'איז געגאנגען מיט אשת איש, ס'קומט ראש השנה פארגעסט פון אלע עבירות, ראש השנה דארף מען ממליך זיין דעם אייבערשטן, אויב דו האסט נישט ממליך געווען דעם אייבערשטן איז נישט דא ווער ס'האט ווער ס'איז דיך עפעס מחייב. מוזטו דאך קודם ממליך זיין דעם אייבערשטן, יום כיפור הייבט מען אן צו רעדן פון תשובה, יעצט ס'שטייט דארט און זאגן מיר ביי חנה און זאגן מיר די הפטורה פון ראש השנה, פונעם ערשטן טאג ראש השנה איז דא א שיינע מעשה מיט עלי הכהן און ס'איז דא מיט חנה מיט פנינה און זיי זענען געווען צוויי צרות איינער פארן צווייטן און ס'שטייט וכעסתה צרתה די די פנינה האט אייביג געטשעפעט חנה, זעהסט דו האסט נישט קיין קינדער, איך האב יא, חנה האט געהאט צען קינדער, שטייט א יעדעס מאל ווען ס'איז ליידיג געבוירן געווארן א קינד פאר חנה, געשטארבן פאר פנינה, ווייל זי האט איר מצער געווען, ווייל מ'טאר נישט מצער זיין א מענטש, אבער ס'איז נישט וויכטיג, זי האט איר אלץ געטשעפעט, העע, דו האסט נישט קיין קינדער, האסט נישט, וכעסתה צרתה. איז דא א מורא'דיגע קשיא. נאר ווען זיי זענען ארויף געגאנגען אין בית המקדש דעמאלטס האט אנגעהויבן פנינה צו טשעפענען חנה, און אין א גאנץ יאר ווען זיי זענען געזעסן דארט ווי זיי זענען געזעסן אין שילה איז אלעס גוט געווען? זענען זיי געווען בעסט אוו פרענדס? ניין, נישט דאס איז די פשט. זאגט דער הייליגער חתם סופר אזא מין מורא'דיג ווארט א באמבע, אן אטאם באמבע! זאגט ער כ'וועל דיר זאגן וואס דא איז פארגעגאנגען, חנה איז געגאנגען מתפלל זיין צום אייבערשטן, האט פנינה געוויסט אז זי גייט זיך אויסבעטן דארט ווייל דער אייבישטער הערט דיך אויס, קרוב השם לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת. און וואס האט זי געטון מיט חנה'ן? זי האט זי געמאכט דיפרעסט, זי האט אנגעהויבן צו טשעפען, הע, דו האסט נישט קיין קינדער, איז זי געווארן דיפרעסט און צעבראכן. ווען א מענטש איז דיפרעסט און צעבראכן קען ער נישט מתפלל זיין, זאגט ער איר מאן, זאגט ער, הלא אנכי טוב לך מעשרה בנים, איך בין פאר דיר מער ווי צען קינדער, איך האב דיך אזוי ליב, אונז זעמער דאך איינס, אונז האמער זיך ליב, וואס סיי עסטו יא האבן א קינד, סיי דו וועסט נישט האבן א קינד, אונז זעמער one. וויבאלד זי האט באקומען די קוראזש, דעם סופארט, אז זי איז ווערד עפעס, שי איז סטיל אוו א וועליו, און פנינה האט זי נישט געקענט צוברעכן. האט זי מתפלל געווען איז זי געהאלפן געווארן. דאס איז דער הייליגער חתם סופר, ס'אזא באמבע, אן אטאם באמבע, קינדערלעך טייערע גייסט צו ראש השנה, פארגעסט פון חטאים וואס דו האסט געטון, פאר דער צייט, יעצט גיי איך ממליך זיין דעם אייבערשטן, אז דו וועסט ממליך זיין דעם אייבערשטן, עסטו זען אז דו האסט א וועליו, ווייל דו האסט א באשעפער. און אז דו האסט א באשעפער עסטו נאכדעם קענען פועל'ן אלעס. מיט דעם וואס זי האט איר געוואלט צו צוברעכן די פנינה האט געוואלט צו צוברעכן חנה האט זי טאקע קיינמאל נישט געקענט. זי איז געגאנגען יארן לאנג ארויף אין בית המקדש האט קיינמאל נישט געקענט געהאלפן ווערן. ביקאז זי איז געווען א צובראכענע נשמה און א צובראכענע נשמה קען נישט בעטן דעם אייבערשטן אזוי געהעריג מיט אלע כוונות אזוי ווי.

און אין אורים ותּומים איז געשטאַנען שין, כּף, ריש, הא. האָט ער געלײענט שיכּורה, זאָגט זי, נײן, נײן, נײן, נײן! דו לײענסט עס נישט גוט! ס'איז גאָרנישט קײן שיכּורה. ס'איז כּשרה. איך בין אַזױ ערלעך יעצט, אַזױ װי די באַבע שׂרה אמנו, װאָס האָט געװײנט פֿאַר קינדער. און װעגן דעם לײענט מען דאָס ראש-השנה. רבותי! נאו דיפרעשען, נאן אוו די גארביטש, נישט קיין שום עבירות, יעצט הייבט זיך אן איך בין ממליך דעם אייבערשטן, ס'איז ס'איז א צייט פון שמחה, איך נעם אויף מיר דעם עול פונעם הייליגן באשעפער, נאכדעם וועמער שוין רעדן יום כיפור וויאזוי מ'טוט תשובה, יעצט האטס אלע א כתיבה וחתימה טובה, א גוט געבענטשט יאר.